ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם מאכט דער זוהר אויף פתח ר' שמעון ואמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם תרגום ואלין דיניא דתסדר קדמיהון אזוי טייטשט תרגום אונקלוס טייטשט ר' שמעון אין די זוהר אלין אינון סדורין דגלגולא דינין דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל עונשיה. אין אנדערע ווערטער רבי שמעון דרשנ'ט אז פון דעם וואס עס שטייט די ווארט משפטים קען מען דאך טייטשן צוויי וועגן, משפטים קען הייסן חוקים, ס'הייסט געזעצן, ענינים פון חושן משפט ווי מען רופט עס, ס'קען דאך אבער אויכעט מיינען ענינים פון עונשים. אדער מ'וועט שפעטער זעהן בדיוק, אבער מער א טייטש פון עונש, אמאל זאגט מען משפט מוות האיש ההוא, די גמר דין, דאס הייסט די עונש, די דין וואס געשעהט, דאס קען אויכעט הייסן משפט, און דאס טרעפט ער אין די תרגום, וואס די תרגום טייטשט ואלין דיניא דתסדר קדמיהון, האט ער פארשטאנען אז דאס איז אויך, מיט דאס הערט זיך מער א ענין פון דין, דאס איז די ענין פון די גזר דין, פון די עונש, פון די. הלכה פון די הכרעה וואס מען איז וואס מען געבט די משפט די מענטשן. און וואס פאר א דין וואס פאר א וואס פאר א דין וואס פאר א עונש וואס פאר א סארט עונש איז מרומז איז מרמז די פרשה פון ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זאגט ר' שמעון, דאס איז די סדורין דגלגולא, אין די רמ"ק'ס גרסא שטייט חדודין דגלגולא, די סדרי הגלגול, די דיני הגלגול, די משפטי הגלגול, וואס דאס איז א ספעציעלע סארט משפט וואס מ'דארף עס מסדר זיין, מ'דארף דאס אריינקלערן, ס'איז דא אין דעם א גרויסע, א גרויסע סוד מסודות התורה. די שטיקל זוהר איז זייער זייער מפורסם אין פארשידענע גרסאות, ס'דא פארשידענע סיפורים וואס מ'פארציילט ארום דעם, מ'קען נאכקוקן. אבער דער זוהר איז ממשיך, ס'איז דאך נישט נאר די שורה, דאס איז דאך נאר די פתיחה וואס ער האט געזאגט, דער זוהר איז ממשיך די נעקסטע, בערך די נעקסטע בלאט, נעקסטע עמוד, מסביר זיין געוויסע ענינים, געוויסע סודות פון די ענין הגלגול. עס איז דא דא גאר גאר אינטערעסאנטע און גאר טיפע ענינים וואס מען דארף וואס דארף וואס מען דארף ארויסהאבן. ס'איז גלגולים איז איינע פון די חלקי החכמה וואס מאיזושהי סיבה זעט עס אינז אויס זייער נאריש. ס'הייסט ס'איז אזא מעשה אז מען קען לערנען אפילו שער הגלגולים, דער איז געווען א גלגול פון דער, דער איז א גלגול פון יענעם, אלע מיני סארט. און יענעם סארט מעשיות און רוב מענטשן פארשטייען נישט וויאזוי דאס האט עפעס צו טון, וואס איז מיך א נפקא מינה פון דעם, וויאזוי דאס, וואס העלפט דאס אונז צו פארשטיין עפעס אין די וועלט, וואס העלפט דאס אונז עפעס צו פארשטיין אין די תורה, מען קען אפשר זאגן ס'העלפט אונז עפעס פארשטיין שכר ועונש, כ'ווייס אמאל א מענטש באקומט נישט קיין עונש אין די גלגול זאגט מען ער וועט באקומען די נעקסטע גלגול, אבער דאס איז קלאר אין די זוהר ווער ס'לערנט אין די מפרשי הזוהר די כתבי האר"י און אנדערע פלעצער אז נישט דאס איז די עיקר. די עיקר זאך וואס אונז ווילן אויסטוהן, וואס אונז ווילן פארשטיין איז די ענין פון גלגול. ס'איז דא אסאך ברייטערע זאכן, און ס'דא אסאך זייער רעלעווענט זאכן וואס מ'איז זייער פארלייגט צו פארשטיין. עס איז דאך נישט נאר א טעאריע וואס וואס גייט געשעהן, און פון וואו קומט די נשמה, וואו ס'גייט גיין נאך מ'וועט שטארבן, דאס איז אלס, ווער ס'איז נייגעריג קען אפשר זיין אינטערעסירט אין דעם. אבער ס'איז דא דא עפעס א ידיעה, עפעס א סוד מיסודות התורה וואס מ'דארף עס וויסן כדי אויב מ'וויל קענען זיין פון די חכמי לב וואס אונז רעדן פון זיי כסדר, אונז ווילן זיין פון די אידן וואס זיי זענען עומד אויף סודות התורה, זיי קענען טון וואס א מענטש האט צו טון אויף די וועלט מיט א געוויסע הבנה, מיט א געוויסע, אביסל פארשטאנד, מיט אביסל מער קלארקייט, מיט אביסל מער לעכטיגקייט, דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען דארף, וואס מען דארף אדורך טון, דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען דארף עומד זיין אויף דעם. עס איז נישט בחינם אז דאס איז איינע פון די הויפט זאכן וואס מען האט געהאלטן בסוד, דאס הייסט די ערשטע מקובלים ווער עס לערנט רמב"ן אין פארשידענע פלעצער וואו ער איז מרמז אויף דעם, מאכט פון דעם א גרויסע סוד, סתם די מעשה אז די מענ די נשמה גייט אהער גייט אהין איז נישט אזא גרויסע סוד, נישט אזוי שווער צו פארוואס דארף מען עס בכלל באהאלטן, עס איז נישט משמע אז דאס איז עפעס דער ענין. נאר עס איז דא אין דעם עס איז דא אין דעם עפעס א זאך וואס מען דארף עומד זיין. און אויב ער וועט קוקן אין די סיי דער רמ"ק דא אויפן פלאץ איז מאריך צו מסביר זיין געוויסע ענינים אין דעם, סיי די ס'איז דא א מאמר פון די רמח"ל אין די ספר גנזי רמח"ל שטייט ביאור ענין הזוהר תחילת משפטים וואס ער איז מאריך צו מסביר זיין א טיפע סוד אין די אין די שמועס. און די דריטע די רבי גרשון העניך די ראדזינער אין זיין ספר תפארת החנוכי האט צוויי לאנגע שטיקלעך מסביר צו זיין די די ענין דא. פרובירן אונז צו גיין אביסל מיט זיין גאנג אדער וואס איך פארשטיי אביסל, און אונז קענען נישט אוודאי, עס איז צו א גרויסע נושא צו לערנען ריכטיג אין די מסגרת וואס אונז האבן דא. אונז ווילן טועם זיין. איז לאמיר אנהייבן, לאמיר צוריק גיין צו די פרשת משפטים. און די זוהר גייט גלייך אנהייבן צו מפרש זיין די ענין פונעם גלגול איך וועל שוין ליינען אביסל ווייטער וכי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד זאגט ער ובשביעית יצא לחפשי חינם דאס איז די ערשטע הלכה די ערשטע משפט וואס שטייט אין פרשת משפטים ווי די ווייטע דין פון די עבד עברי ארבעט פאר זעקס יאר און ער גייט ארויס די זיבעטע יאר זאגט ר' שמעון חברייא עידן הכא איז יעצט די צייט צו מגלה זיין כמה רזין טמירין דגלגולא דאס הייסט אין די פרשה וויל ער מסביר זיין פארשידענע סודות עמוקים, סודות נסתרים פון ענין פון גלגול. איז אויב מען טראכט אריין, איינע פון די קשיות, וואס זענען זיכער נישט קיין קשיא בכלל, עס איז צופיל, איינע פון די נארישע קשיות, וואס מען פרעגט אסאך צופיל, איז ווי קומט דא אריין פרשת משפטים נאך די ענין פון מעמד הר סיני פון מתן תורה? אונז האבן שוין גערעדט וועגן דעם אפאר מאל אפשר אז ס'מאכט נישט קיין ריכטיגע קשיא. אבער ס'איז דא דא עפעס עוד, עוד יש דא עפעס עוד נאך דא מעיין צו זיין. אין אנדערע ווערטער ס'איז דא א גרויסע עומק, א גרויסע עומק נפשי, א גרויסע עומק טעאלאגי, אין די ענין פון משפטים, אין די עצם ענין פון משפטים. וואס דאס אליינס איז אפשר מען קען רופן אזוי ווי א לבוש, מען קען עס רופן אזוי ווי נאך א, נאך א וועג פון זאגן די עשרת הדברות, אזוי ווי אונז זאגן די ראדזינער זאגט ס'איז דא עשרת הדברות, ס'איז דא פארשידענע מדריגות, ס'איז דא עשרה מאמרות, ס'איז דא דברות, און ס'איז דא משפטים. משפטים הייסט שוין א גרעסערע א גרעסערע לבוש אפשר א גרעסערע מער ברייט מער ברייטערע לבוש מער א ברייטערע כלי אבער ס'איז בעצם די זעלבע זאך די עשרת הדיברות ווען מ'איז זיי מרחיב קומט פון זיי ארויס די משפטים ווען מ'טראכט אריין אזוי זאגט ער מ'טראכט אריין לא תגנוב איז זייער בקיצור אין די דיברות ס'הייסט עפעס אזוי ווי א א ריינערע השגה, עפעס א מערער נקודה אזוי, און נאכדעם מען קומט אן צו פרשת משפטים וועט מען מפרט וואס איז די הלכות גניבה, ווער צאלט כפל, וואס ווער צאלט ארבעה וחמישה, גונב איש ומכרו, פארשידענע פרטים אין גניבה, און אזוי ווייטער, לא תרצח, און וואס איז מיט עפעס א טעות, און וואס איז א, יעדע יעדע הלכה פון משפטים איז א געוויסע הרחבה פון די דיברות, פון די עשרת הדיברות. און אויב מען, און ער זאגט אזוי, אויב מען פארשטייט שוין אזוי, וועט מען זאגן, וואס איז די. וואס איז די שורש פון די ערשטע מצוה פון כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי, דאס קומט פון צוויי דיברות וואס זענען געווען די עשרת הדיברות, ס'איז זייער אינטערעסאנט וויאזוי עס קאנעקט זיך דא, ס'הייסט דא איין דיבור וואס הייסט אנכי ה' אלקיך אויף דעם זאגן אונז לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, ס'הייסט דאס די ערשטע דיבור וואס איז די מערסטע שורש'דיגע דיבור די ערשטע זאך וואס איז כולל אלעס. מען זאגט אנכי ה' אלקיך, איך בין דיין גאט, איך בין דיין האר, איך בין דיין באלעבאס, דאך איינע פון די משמעות פון אלהיך. פון דעם קומט ארויס נישט נאר א ענין פון אזוי ווי א טעאלאגישע ענין עבודת השם, עס קומט פון דעם אויך ארויס בין אדם לחבירו, דאס הייסט עס איז מתפשט ביז מען קומט אין די מעשה, מען פארקויפט, מען פארקויפט זיך פאר א עבד, דאס הייסט א סארט פועל אדער א עבד, עס בלייבט אלעמאל איבער, די אייבערשטער איז זיך משייר א געוויסע חלק, וואס בזכות דעם מאכט ער פארשידענע הגבלות אויף וויפיל מען קען קויפן, אז מען דארף אוועק גיין ביי שביעית און אזוי ווייטער, וויבאלד די חידוש, די די דערהער פון אוזן ששמעה על הר סיני ל ל אוזן ששמעה על הר סיני אנכי השם אלקיך האט ער געהערט, עס איז דערהערט זיך אנדערש ווען מען זאגט, מען פארקויפט זיך פאר א קנעכט. און וואס אז מען טראכט אריין אין די צווייטע זאך איז דאך דא א צווייטע שורש פאר די פרשה אין עשרת הדברות דאס איז די פרשה פון שבת ס'איז אזוי ווי ס'שטייט ששת ימים ששת ימים תעבוד והשביעית וביום השביעי שבת לה' דאך די זעלבע זאך ממש ששת שנים שש שנים יעבוד והשביעית יצא לחופשי חנם אין אנדערע ווערטער שבת איז אליינס א געוויסע אזוי ווי א לבוש א געוויסע ביטוי פון די ענין פון אנכי ה' אלקיך אזוי ווי אונז זאגן אנכי ה' אלקיך אין די איידיע ער איז דיין גאט אזוי איז עס אויך אין די צייט ס'איז דא טאקע א זמן וואס ס'זעט אפשר איז ווייניגער אויס אנכי השם אלקיך, ששת ימים תעבוד, ששת שנים תעבוד, ער האט זיך פארקויפט, אז מען ארבעט בכלל, אבער די אייבערשטער לאזט איבער, ס'איז די זעלבע שיעור, די זעלבע אזוי ווי לאזט זיך איבער א חלק פון די וועלט, לאזט זיך איבער א חלק פון די צייט, לאזט זיך איבער א חלק פון די זכות הקנין וואס מענטשן האבן, און ער זאגט, לי בני ישראל עבדים, און ער זאגט, שבת איז מיינס, שבת איז להשם. דאס איז די זעלבע זאך ווען מיר זעען בנפש איז אויך דא אזא סארט זאך, ס'דא מענטשן אזוי ווי דער באופן כללי וואס עס הייסט בחירה וואס דער אייבערשטער איז בוחר און ער זאגט איך האב טאקע געגעבן די וועלט והארץ נתן לאדם איז דא מענטשן וואס זענען מיינס כי לי הארץ כי לי בני ישראל יא די זעלבע זאך. און דאס איז וויאזוי ס' מ'קען זעען די קאנעקשאן וויאזוי ס'איז מסתעף וויאזוי ס'איז משתלשל פון עשרת הדיברות די אלה המשפטים דאס הייסט דאס הייסט ואלה מוסיף על הראשונים. יעצט דארף מען אבער מוסיף זיין נאך א וויכטיגע וויכטיגע נקודה דא. אלע ענינים פון משפטים, גאנץ פרשת משפטים, אפילו גלייך ווי עס הייבט זיך אן, הייבט זיך אן מיט א חטא, מען דארף זיך אריינטראכטן אין דעם. אזוי ווי אונז זאגן כי תקנה עבד עברי, און זענען מסביר פון וועמען רעדט מען דא, אז. אזוי ווי אונז לערנען שפעטער אין א שפעטערדיגע פרשה, איינער וואס האט גע'גנב'עט, מען האט אים מוכר געווען, ונמכר בגניבתו, אדער אפילו אן דעם, דאס אז איינער פארקויפט זיך, א עבד עברי איז אוודאי א געוויסע ירידה, א געוויסע, ס'איז אזוי ווי אונז זאגן, ס'וואלט דאך געדארפט זיין, יעדער איינער זאל זיין בני חורין, ס'וואלט דאך געדארפט זיין נאר און נאר לי בני ישראל עבדים, דאס איז שוין א געוויסע פגם. און כל שכן וכל שכן אז מען קומט ווייטער אין די פרשה, גאנץ פרשת משפטים וואס איז בעצם די שורש פון וואס אונז רופן סדר נזיקין, וואס הייסט סדר נזיקין? סדר נזיקין הייבט זיך דאך אלץ אן אז עס איז געווען א חטא, הייסט עס איז געווען א פגם, עס איז עפעס געשען, איינער האט געטון אן עבירה, אדער די ווארט איז אפילו נישט דא עבירה אזוי שטארק, יא איינער האט געמאכט א היזק, איינער האט גע'גנב'עט, און די גאנצע פרשה איז עוסק ווי הייבט זיך אן פרשת נזיקין, ווי הייבט זיך אן סדר משפטים, ס'הייבט זיך אן וואס מען קען טון, וויאזוי מען קען פאררעכטן די חטא וואס יענער האט געטון, וויאזוי פארעכט מען עס, וואס ס'איז דא אן א שיעור וועגן, אן א שיעור חוקים און הלכות, וויאזוי פארעכט מען יעדע סארט עבירה, יעדע סארט קלקול וואס קען זיין אין די וועלט, האט דאך אזאנס אויך א צווייטע וועג וויאזוי עס צו פארעכטן. אין אנדערע ווערטער, אפילו ער האט זיך פארקויפט, ער האט זיין, ער האט ווען ער קען ארויסגיין, אויב עס וועט זיין א אמה העבריה, אויב עס וועט האבן אנדערע וועגן וויאזוי ס'גייט לא תצא כצאת העבדים זי גייט ארויס אין אנדערע וועגן בשנים זי גייט ארויס מיט און ס'דא יעוד ס'דא אנדערע מיני וועגן יעדע איינע לפי די פלאץ ווי ס'איז געפאלן לפי די פלאץ וואס ס'איז דא א קלקול איז דא לפי די פלאץ א ספעציעלע תיקון א ספעציעלע ס'איז אזויווי א לאו ווי זאגן לאו הניתק לעשה יא. אויף פארשידענע ס'איז דא צוויי סארט זאכן מען דארף דערהערן דאס איז אנדערש פון תשובה פאר דעם זאג איך דא דא הייבט זיך אן צו פארשטיין עפענען ווי אזוי דאס קאנעקט זיך מיט די ענין וואס אונז רופן גלגול ס'הייסט ס'איז דא א וועג פון קוקען אויף די וועלט וואס זאגט מען טוט מען טוט תשובה איך מיין דאס איז די נארמאלע וועג וואס אונז געווענליך זענען זייער צוגעוואוינט צו טראכטן און ס'מאכט סענס האסט אפגע האסט יענעם אפגעטון בעט אים איבער איך ווייס צאל אים האסט נישט געדינט דער אייבערשטער, זאג זאג איים סארי, טו תשובה, אזוי ווי מען אזוי ווי מען פארשטייט געווענטליך. און דאס איז זייער שטארק עומד אויף די הבנה אזוי ווי א געוויסע הבנה פון אחריות, א געוויסע הבנה פון ס'איז דא א מענטש וואס ער טוט תשובה, א געוויסע ישות, א געוויסע אני וואס ער האט געזינדיגט, ער טוט תשובה, ער איז זיך מתקן, און אזוי גייט ער צוריק חוזר לענינו הראשון. ס'איז אבער דא א אנדערע וועג פון קוקן אויף די וועלט, ס'איז אבער דא א אנדערע, אפשר א מער אמת'דיגע וועג אפילו, א מער טיפערע וועג פון קוקן. און ס'איז דא אסאך זאכן וואס זענען, וואס זענען הלכות וואס מען קען זען אז זיי זענען געבויט אויף די וועג פון קוקן, אזוי ווי סדר נזיקין, ווער ס'לערנט אלע לומדים גלייך אנהייב בבא קמא ווען מען לערנט סדר נזיקין מוטשען זיי זיך מיט א שאלה, וועלכע איסור, צי ס'איז דא א איסור, וועלכע איסור, וועלכער עבירה איז עס צו מזיק זיין יענעם, ס'איז דאך פשוט אז מען טאר נישט, יא, דאס איז דאך נישט די שאלה. און מען איז חוקר צו ס'איז דא א איסור אפשר חיוב שמירה אדער אפשר השבת אבידה אדער ס'איז א איסור בפני עצמו עפעס א לא תגזול עפעס א לא תעשוק עפעס א סארט איסור. על כל פנים וואס אונז קענען זעהן פון דעם איז אז ס'בויט זיך אנדערש די סארט מעשה, די מעשה פון נזיקין בויט זיך זייער אנדערש ווי די מעשה וואס אונז הערן געווענטליך וועגן וואס אונז רופן א חטא ועונשו אדער א חטא ותשובה. ס'הייבט זיך קיינמאל נישט אן מיט די מעשה פון א זינדיגן, אזוי ווי אונז זאגן כי תקנה עבד עברי, קען זיין טאקע אז אפילו נמכר בגניבתו איז א שייגעץ א שטיקל, נישט דא הייבט זיך אן די מעשה, די מעשה הייבט זיך אן כאילו אלעמאל גלייך פון די קלקול, אונז רעדן נישט פון דעם וואס ס'איז געווען א, ס'וואלט געדארפט זיין אנדערש און ס'איז געווען א חטא, און אז מ'גייט תשובה טון כאילו דער מענטש, דער ישות, דער אני דארף תשובה טון, נישט דאס רעדט מען בכלל, מ'רעדט אז ס'איז דא א פראבלעם, א שור איש האט מזיק געווען שור רעהו, וואס יעצט וויאזוי פונקטליך צאלט מען אויף דעם? און אלע פרטים פון הלכות נזיקין, אלע פרטים פון סדר משפטים, זענען נישט לכתחילה, ס'הייסט ס'הייבט זיך נישט אן, אויב ס'זאל געווען א וועלט לכתחילה, טעארעטיש אז ס'זאל געווען א וועלט אן קיין שארס וואס שלאגן אמאל, און אן קיין שומרים וואס זיי פארגעסן צו היטן, און אן קיין גנבים וואס גנב'ענען, וואלט נישט געדארפט זיין סדר נזיקין. וואלט זיך געדארפט לכאורה די עולם התיקון, ס'איז נישטא קיין סדר נזיקין. סדר נזיקין הייבט זיך אן פון ס'איז דא א קלקול, אז ס'איז דא א פגם. אבער לא ולא עוד, אלא עס הייבט זיך בכלל נישט אן פון דעם מענטש, פון די אני וואס האט עפעס געזינדיגט, ס'קען אמת'דיג זיין, און ס'איז נישט קיין סתירה אז עס עקזיסטירט אזא זאך, אבער ס'איז דא נישט דא הייבט זיך אן די מעשה, די מעשה הייבט זיך אן אז ס'איז דא א פראבלעם און וויאזוי פיקסט מען די פראבלעם, אין אנדערע ווערטער א זייער אבדזשעקטיוו וועג פון קוקן אויף די קלקול, קלקולים וואס איז דא אין די וועלט, און א זייער מען קען רופן אנעמאושענעל, אנסענטימענטעל וועג פון עס פרובירן צו פאררעכטן. איך טראכט נישט יעצט אין אנדערע ווערטער ס'העלפט נישט אדער ווען מ'זאגט ס'העלפט נישט דו זאלסט חרטה האבן, איך קעיר נישט, איך זוך נישט דו זאלסט חרטה האבן, איך זוך נישט דו זאלסט זיך פילן שלעכט, עס גייט מיך נישט אן צו דו פילסט שלעכט אדער פילסט נישט שלעכט, עס גייט מיך נישט אן צו דו ביסט א גרויסע רשע בנפש צו א קליינע רשע, עס גייט מיך אן איין זאך, ס'איז דא א פראבלעם, מען דארף טרעפן די סעלושען וויאזוי מען פיקסט די פראבלעם, וויאזוי מען איז מחזיר את הצדק, וויאזוי מען איז מחזיר די יושר צו די וועלט. און ס'איז דא אן א שיעור פרטים אין דעם, וואס לכבוד דעם איז טאקע דא אן א שיעור פרטים, אין אנדערע ווערטער. די וועג וואס אונז טראכטן געווענטליך, וואס איז די סדר וואס איך רוף די סדר פון תשובה, חטא ותשובה, ס'איז זייער סימפליסטיק למעשה. נישט נאר ס'איז סימפליסטיק, נאר ס'פאררעכט נישט באמת גארנישט. ס'איז נישט בשלימות. אז דו זאגסט איך האב איך האב דיך אנגעטון אבער איך פיל זייער שלעכט, האסט א געוויסע אינערליכע געפיל, דער אני, דער דער מיך, אלעס דרייט זיך ארום דעם איך, דער דער אני, דער יש וואס ער האט געזינדיגט, ער האט תשובה געטון, ער איז שוין נישט קיין חוטא, און שוין. אפשר פאררעכט עס דער יש, מען קען טראכטן אז די די גאנצע ענין איז עומד אויף דער געוויסע יש, אויף דער געוויסע אני וואס ער האט געזינדיגט. אבער די עצם קלקול וואס איז דא אויף די וועלט, די עצם פגם, איז בכלל נישט אזוי אזוי פארראכטן, אפילו אונז זאגן בין אדם לחברו עד שירצה את חברו, ירצה את חברו, איז נישט די זעלבע זאך ווי אפצאלן, נישט די זעלבע זאך ווי זאגן צאלן כפל, ירצה את חברו ביטייט דער מיך וואס איז איך מיט דעם מיך וואס איז דיך, זאלן זיך צו אדורך קומען און זיי ווערן צוריק חברים, בסדר, מ'קען רעדן וועגן דעם באריכות. אבער, ס'איז דאך דא געבליבען א פראבלעם, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט נאר ס'איז געבליבען א פראבלעם, ס'איז געבליבען אפילו א זאך אז נעכטן האט ער נישט געהאט, האב איך גע'גנב'עט עפעס? נישט נאר אז ס'פעלט אים די גניבה, ס'פעלט אים דאך די פארדינען פון דעם, און אזוי ווייטער. און פאר די סארט תיקון איז נישט די סוגיא פון תשובה בכלל. דאס איז א סוגיא וואס אונז רופן געווענטליך חושן משפט, געהעריג. ס'איז דא אן א סוף פרטים און אן א סוף זאכן פונקטליך ווי אזוי מ'מעסט אויב איינער איז מזיק אדער איינער איז חובל בחבירו דארף ער צאלן פינף זאכן, יעדע איינע פון זיי, דאס איז נישט דרכי התשובה, דאס איז נישט חרטה וידוי קבלה על העתיד, דאס איז פשוט ווי אזוי מען רעכנט אויס פונקטליך, און עס איז דא אויף יעדע זאך, אויף א עבד איז אזא זאך, און אויף א שוגג אזא זאך, און אויף א מזיד אזא זאך, דאס איז דאך א מורא'דיגע חכמה עמיקה, אזוי ווי מען זאגט הרוצה שיחכם יעסוק א מורא'דיגע חכמה עמיקה די דיני נזיקין, ווי אזוי צו טרעפן לפי יעדע מצב, לפי יעדע סיטואשען, ווי אזוי מען קען פאררעכטן, ווי אזוי מען קען צוריק ברענגען אז די וועלט זאל זיין. בתיקונה, נישט בקלקולה. אט לאמיך צוריק גיין צו וואס אונז וועלן רופן די ענין פון גלגול. אז מען טראכט אריין, די עולם וואס הייסט גלגולים, די די סארט תיקון, די סארט זאך וואס הייסט א גלגול, ס'איז נישט קיין סארט עונש, און איך וויל דא חולק זיין אויף אפילו די רמ"ק וואס איז מאריך דא אויפן פלאץ, זאגט אז גלגול, עס שטייט אסאך ספרים ברענגען עס שוין שפעטער, מ'דארף אפשר נאכזוכן צו עס איז יא דא א מקור פאר דעם אפשר אין פריערדיגע ספרים אדער ווי אזוי צו פארשטיין עס אבער איך וויל שטארק חולק זיין אויף דעם. גלגול איז נישט א סארט עונש, מען דארף הערן ווען אונז רעדן פון עונשים ווען אונז רעדן פון דו האסט געזינדיגט קומט דיך עונש דאס איז אפשר גיהנם אפשר איך ווייס וואס אלע מיני עונשים עונשים בעולם הזה עונשים בעולם הבא עונשים אין רוחניות עונשים אין גשמיות דאס איז א עונש. ס'זעט מיך אויס גאנץ קלאר אז ווען מ'רעדט פון די גאנצע סוגיא פון גלגולים, מ'רעדט פון אזא סארט זאך וואס הייסט א גלגול, מ'רעדט נישט דא פון מעניש זיין דעם מענטש, בכלל קען מען דאך, אויב עס וואלט געווען אזוי, פרעגט מען דאך גלייך די קשיא, דער 'איך' וואס וואס ער איז דא, האט עפעס האט עפעס צוטון מיט דער 'איך' וואס איז געווען אין א פריערדיגע גלגול, ס'האט זיכער נישט צוטון. ס'איז בכלל נישט די די זעלבע מענטש, ס'איז בכלל נישט די זעלבע ישות. איז וואס איז שייך בכלל די ענין פון גלגול, ס'מאכט נישט קיין סענס ווען מ'טראכט די וועג. ולא עוד אלא, מען קען עס נישט פארשטיין אלס א סארט עונש, אז די מערסטע אפילו מען פארשטייט פשט איז אזויווי א סארט סעקאנד טשענס, און די רמ"ק זאגט אז עס איז א גרויסע עונש ווייל עס איז דאך קרוב להפסד, נאכאמאל וועט ער דאך, דאס איז נישט, עס איז נישט פשט, עס מאכט נישט קיין סענס צו האבן אזא סארט עונש, עס איז אזויווי מען זאגט, איינער זינדיגט, שיקט מען אים צוריק ער זאל עס קענען נאכאמאל טון, א עונש וואלט געדארפט זיין, מען שיקט אים צוריק און מען קעירט נישט וואס ער טוט, די די עצם זאך אז מען קעירט וואס וועט זיין די נעקסטע גלגול למשל אויב מען האט געזינדיגט און וויל מתקן זיין, איז דאך פשט אז עס איז נישט קיין עונש, א עונש איז עס נישט. קען מען מעיין זיין צו עס לוינט זיך פאר די נשמה אדער לוינט זיך נישט, עס איז זיכער אז עס לוינט זיך יא ווייל נישט וואלט מען עס נישט געמאכט. עס קען נישט זיין אז מען זעט מען זאל זיין נישט ריכטיג די הסתכלות וואס קוקט עס אן אויף א סארט עונש, האסט געזינדיגט מען האט עס מגולגל ווערן. גלגול איז בכלל נישט קיין סארט עונש, עס איז בכלל נישט בשייכות צו די סוגיא וואס אונז רופן חטא ותשובה. ווי איז זיך מתייחס יא גלגולים ס'איז א סארט פרשת משפטים אויף דעם איז דער זוהר זייער מדייק אז ס'איז עומד אויף די סוד פון סדר המשפטים סדרי גלגולא דתסדר קדמיהון דאס איז א סארט טעכנישע זאך קען מען עס אנקוקן און מ'קען עס אנקוקן ס'איז תלוי יעדע איינעם ס'דא מענטשן וואס מיינען אז אלעס איז סאבזשעקטיוו ס'הייסט וואס ס'דרייעט זיך ארום די אני איז גרעסער ס'קען זיין אז ס'איז נישט אנדערע ווערטער מ'וועט אנקומען באלד צו זאגן א מער טיפע הסבר אין דעם. אבער אין אנדערע ווערטער, אויב ס'איז דא א געוויסע עבודה, א געוויסע מציאות וואס האט געדארפט געשען, אין אנדערע ווערטער, למשל, למשל משה רבינו, מיר רעדן וועגן משה רבינו. למשל משה רבינו האט א תפקיד, ס'הייסט די ווארט וואס אונז רופן משה רבינו, עס האט טאקע די אני, די משה פון מצרים, פון שנת כך וכך, וואס אויף דעם איז זיך מתלבש געווארן די גאנצע תפקיד, די גאנצע חיוב, אבער משה רבינו איז דאך אויך א נשמה, מען קען עס רופן די נשמה פון משה רבינו, וואס איז נאך קודם למשה הגשמי, עס איז קודם לאני של המשה וואס אונז רעדן. און ער האט א תפקיד, ער דארף אויסלערנען תורה פאר די וועלט, ער דארף מאכן א וועלט וואס איז דא א תורה, מיט משפטים, מיט דינים, מיט אלע מיני חלקי התורה. יעצט די עבודה, די די די תיקון, די די שלימות פון די וועלט מוז זיין, ס'מוז געשען. ס'מוז ווערן אויסגעפירט. וואס וועט זיין אז ס'דא א קלקול? וואס וועט זיין אז משה רבינו למשל האט געזינדיגט און נישט געענדיגט אויסלערנען די גאנצע תורה, פארוואס האט ער נאר אויסגעלערנט נגלה, ער האט נישט פארגעסן אז מ'דארף אויסלערנען נאך נסתר? אדער בכלל די עולם האט נישט געפאלגט, אפשר אפילו נישט זיין פאלט. איז וואס געשעט? דא קומט אריין די זאך וואס אונז רופן גלגול, גלגול איז די טייטש, מיר טרעפן א סעלושען פאר דעם, נישט מיט זוכן דיך מעניש צו זיין, עס האט גארנישט מיט דיך, מען גייט טרעפן א וועג וויאזוי די פלאן, די די די ווארט, די די די תיקון וואס דארף זיין, עס גייט מוזן געשען, און וויאזוי רופט מען דאס, אז משה רבינו'ס נשמה איז צוריק געקומען אין א גלגול מיט רב שמעון בר יוחאי צו א צווייטע, און ער האט מוזן מער אויסלערנען די תורה, בעסער ווי ער האט אויסגעלערנט די ערשטע מאל, דאס איז דער תיקון, דאס איז כאילו מען קען עס הערן אז משה רבינו האט געזינדיגט און יעצט טוט ער תשובה, עס איז בכלל נישט קיין נושא פון זינדיגען און תשובה טוהן, עס איז פשוט א פאקט אז די וועלט האט א חסרון, עס האט נאך נישט אויס, מען האט נאך נישט געפיקסט די פראבלעם, און ווי אזוי פיקסט מען די חסרון, דאס איז די די גאנצע סדר פון פון גלגול איז נישט געבויט אויף תשובה, און די אריזל לפי עניות דעתי איז דאס מפרש און ווערס נאכאמאל, עס איז נישט זייער א לאנגע ענין וואס מען דארף קען נישט לערנען אויף איינמאל, אבער אין שער הגלגולים איז די אריזל מפרש אסאך מאל. אפאר מאל אז דא ס'דא א ענין וואס הייסט תשובה, ס'דא א ענין וואס הייסט גלגול, תשובה באופן כללי האט צו טון מיט די ספירה וואס הייסט בינה, גלגול האט צו טון מיט די ספירה וואס הייסט חכמה, דאס הייסט א אנדערע סארט ספירה, א אנדערע סארט הנהגה, ס'איז א גאנץ אנדערע סארט זאך, ס'איז בכלל נישט קיין סארט תשובה אדער א סארט עונש, ס'איז בכלל נישט אין די סוגיא, ס'איז א אנדערע וועג פון קוקן אויף אלעס, אן אנדערע אנדערע סארט זאכן, און אזוי ווי איך בין מסביר ס'איז א סארט וועג וואס האט אסאך מער אין קאמען מיט סדר נזיקין ווי מיט סדר אורח חיים אדער מיט וואס זיי רופן נביא חטא ועונש בין אדם למקום חשבון הנפש ס'איז א חשבון פשוט חשבון מער אזוי ווי א געלטליכע חשבון און דאס איז דער וועג מ'קען אויך צאלן ס'בלייבט. לאמיר אבער אזוי לערנען איין נאך איין שטיקל פון די זוהר וואס מען קען אביסל אריין אריין לערנען די ענין וואס איז זיך געזאגט דא אין די זוהר ס'הייסט מ'וועט פארשטיין די צוויי סארטן גלגולים אפשר

עס הייסט עולם הבריאה אדער עולמות בריאה יצירה עשייה באופן כללי עס הייסט נישט עולם האצילות, דער עבד ער האט זעקס מדריגות ער איז כולל כולל פון זעקס מדריגות עס הייסט די זעקס ספירות הידועות וואס יעדער איינער ווייסט, זעקס היכלות, זעקס ספירות תחתונות, דאס איז זעקס זעקס מדריגות פאר דעם שש שנים יעבוד, אנדערע ווערטער, ס'איז דא א מענטש א פשוט'ע נשמה, פשוט א נשמה פון בחינת עבד, מען דארף פיקסן די זעקס זאכן ששה סדרי משנה, שש שנים, אויב ווי לאנג גייט מען נישט אויספירן צו מתקן זיין צו אויפפירן דאס וועט מען דארפן קומען א גלגול ביז א עד דאשלימת שש דרגין מען וועט ענדיגן די די זעקס מדריגות ביז דעמאלטס וועט ער באקומען א גלגול דאס הייסט פעמים שלש עם גבר הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר צוויי מאל דריי דאס איז די די ערשטע מדריגה אבער אויב איז דארט א נשמה פון די צד השכינה וואס הייסט שביעית דאס הייסט נישט פון די זעקס וואס הייסט מט"ט, נאר פון די זיבעטע, דאס הייסט למעשה די זיבעטע העכער פון דעם, דאס הייסט די מדריגה פון די שכינה, דאס הייסט ער האט א נשמה פון עולם האצילות, פון די שכינה פון אצילות, נישט פון די שליח פון די שכינה אזוי וואס הייסט מט"ט. דעמאלטס ובשביעית יצא לחפשי חינם, דאס הייסט א צדיק וואס אוודאי איז אזוי די בחינה פון שבת, אזוי ווי שבת האט נישט קיין מלאכה, דער צדיק האט נישט קיין שעבודים, ער האט נישט קיין עבדות, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער לכאורה וואס ער זאגט דא, האט נישט קיין גלגולים, ער גייט נישט גיין ווערן מגולגל אויב ער איז א צדיק, אויב האט א נשמה פון עולם האצילות, דאס הייסט פון די בחינה וואס הייסט בונה, פון די בחינה וואס הייסט עולם האצילות, ער גייט נישט, גייט נישט מגולגל ווערן. אויף דעם זאגט דער זוהר, דאס איז די מעשה וואס מען דארף הערן, איז געקומען אדהכי אין צווישן, רבי שמעון זאגט די דרש, הא סבא נחת תמן, איז געקומען עפעס א סבא, דאס הייסט א נשמה א העכערע, עפעס א גילוי צי עפעס א זיידע א נשמה פון גן עדן, און ער זאגט אים אויב אזוי וואס זאגסט זאגסט לויט דיך עס הייסט לויט דיך איז די טייטש אז א נשמה פון עולם האצילות גייט נישט אין גלגול קיינמאל נישט אבער א נשמה פון עולם הבריאה דארף מגולגל ווערן ביז זעקס מאל ביז ער ביז ער קומט אן צו זיין זיין זעקס זאכן, אויף דעם פרעגט ער אים רבי אויף דעם וואס ס'איז נישט ריכטיג, ווייל ס'איז דאך דא א פסוק וואס שטייט ביי שבת לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ובהמתך וגרך, יא? אין אנדערע ווערטער, דו זאגסט מיך אז נאר דער צדיק איז שובת שבת, דער וואס איז א בחינה פון צדיק ער איז בשביעית שובת שבת, און אלע אנדערע נישט, איז דאך נישט אמת, שטייט דאך מפורש אין די פסוק אז אפילו דער עבד איז שובת שבת, איז אויב דער עבד איז אויך שובת שבת, איז פארוואס זאגסטו מיך אז נאר דער צדיק ער איז א שבת, די אלע יעדער איינער האט דאך א שבת, איז דער דאך נישט אנדערש, איז ביידע. האב א גאנצע, האב א גאנצע וואך, דאס הייסט אויב דעם וואס מ'טייטשט דא שש שנים אלס א ענין פון ווערן מגולגל, און שבת הייסט א ענין וואס מען גייט ארויס פון דעם, מען ווערט נישט מגולגל, איז דאך די זעלבע זאך, איז זעהט מען דאך קלאר אז שבת איז אויך פאר די עבד, און אין אנדערע ווערטער סיי די צדיק ארבעט א גאנצע וואך, און סיי די, ווייל נישט וואלט איך נישט געקענט שובת זיין שבת, און סיי דער עבד איז האט שביתת שבת, איז וואס שטימט דאך נישט דיין דיין דיין מדרש, דיין דיין מהלך וואס דו זאגסט דא. אויף דעם האט אים רבי שמעון געענטפערט, מתקן געווען אז ביסט גערעכט, לכאורה, דאס הייסט דארפסט פארשטיין אוואדע, לא תעשה כל מלאכה גייט אויף די נשמה פון די צדיק, אבער איך מיין נישט טאקע נישט צו זאגן אזוי ווי מ'האט געמיינט אין די הווא אמינא אז א צדיק ווערט נישט מגולגל, א צדיק ווערט אויך מגולגל, נאר די נקודה איז אף על גב אז א צדיק גייט אראפ אין א גלגול ער ווערט גייט אריין אין די בחינה פון עבד, בחינה פון אמה, בחינה פון בהמות, און אזוי ווייטער, אף על פי כן לא תעשה כל מלאכה, דאס איז טאקע די חידוש פון די צדיק. און אויף דעם שטייט די פסוק אם אחרת יקח לו יקח לו שארה כסותה ועונתה לא יגרע, וואס איז די טייטש? הייסט אפילו מען נעמט די נשמה וואס דאס איז די בת יחידה, ס'הייסט פון די שכינה, מען נעמט אחרת, הייסט נאך עפעס, נאך א מדריגה, א מער נידריגע מדריגה, וואס הייסט די מדריגה פון עבד, עם כל זה, שארה כסותה ועונתה לא יגרע, דאס הייסט די זוהר, די טייטש פון די זוהר, אני הוי' הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן. לאמיך אביסל מפרש זיין וואס איך פארשטיי דא.

נישטא אזא זאך אז מ'קען זיין נאר שבת, מ'קען נישט נישט ווערן מגולגל בכלל, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער נישט האבן צו טוען מיט די תהפוכות פון עולם הזה, די עולם וואס האט משפטים, וואס האט מזיקים, וואס האט זיך די אלע קלקולים. נאר וואס? נאר ס'איז די אנדערע סארט, דאס איז זיין דאס איז זיין נקודה, דאס הייסט אפילו אחרת יקח לו שארה כסותה ועונתה לא יגרע, דאס איז די די די פסוק וואס ער הערט דא. אין אנדערע ווערטער זענען די מפרשים מסביר אין פארשידענע וועגן. ס'דא צוויי סארט גלגולים אזוי זאגן זיי, ס'דא צוויי סארט גלגולים, ס'דא א סארט גלגול וואס איינער האט געזינדיגט, ער האט נישט משלים געווען וואס ער האט געדארפט טון, ווערט ער מגולגל ער זאל עס אויספירן. און יענער האט טאקע א חשש, האט א פראבלעם, ווייל ווען ער ווערט צוריק מגולגל, איז דאך אזוי ווי זיי זאגן מ'איז קרוב אל ההפסד, ער קען דאך נישט, בכלל נישט נאר נישט פאררעכטן, ער קען דאך מאכן ערגער אויכעט. און ס'דא א סארט גלגול וואס דאס איז די גלגול פון די צדיק, די גלגול פון די צדיק, סאם האו, דארף מען מסביר זיין ווי אזוי, האט נישט די פראבלעם, ער קומט נאר מגולגל ווערן מצד הטוב, און ווערט נישט בכלל מגולגל מצד ההפסד, וואס איז די טייטש פון דעם? איך וועל זאגן ווי אזוי דער ראדזינער רבי איז דאס מסביר, דער ראדזינער רבי איז מסביר אזוי. ווען אונז זאגן אז ס'דא אזא זאך פאר א צדיק וואס ער איז א נשמה פון אצילות, דאס מיינט נישט אז ער ווערט געבוירן אזוי, ס'איז נישטא אזא זאך, קיינער ווערט נישט געבוירן א צדיק, אפילו ער איז א גלגול פון א צדיק. די סארט גלגול, און באמת אלע גלגולים זענען נענטער צו דעם, אבער די סארט גלגול רעדט נישט בכלל אז מ'האט געגעבן אין הימל, מ'האט אים אראפגעשיקט צוריק, ס'איז נישט דאס די פשט. די פשט איז ס'דא אזא בחינה, ס'דא אזא סארט מדריגה, ס'דא אזא סארט השגה וואס הייסט נשמת משה רבינו, וואס הייסט די השגה פון די צדיק. ווער קומט אן צו די מדריגה? ווער קומט אן צו די השגה? יעדע איד, למשל ווען ער ווען ער היט שבת, למשל ווען ער ווען ער ווען ער איז עומד אויף ער קומט אין עפעס א גוטע מינוט, דעמאלטס איז שורה אויף אים די נשמה פון משה רבינו, די נשמה פון די צדיק, קדמון כביכול, וואס די נשמה דארף טאקע אליינס משלים זיין, אזוי ווי אונז זאגן משה רבינו האט נישט געענדיגט, ממילא דארף ער קומען און אויספירן וואס ער האט געטון. דעי דעי נשמה דעי דעי נשמה פון אצילות מען דארף הערן דאס ווארט דעי נשמה פון אצילות וואס יעדע איינער האט עס לפי ערכו און לפי מדרגתו ווען ער קומט אן צו א גוטע זאך דעי נשמה קען נישט נפגם ווערן דעי נשמה ס'קומט מוצאי שבת גייט אוועק שבת, אויף דעם זאגן אונז הבדלה, און זאגן גוט שבת, גוטע וואך, יא, גיי דיר לחיים ולשלום מ'מאכט אים א שיינע מלוה מלכה, און דאס איז דאס. יעצט בלייבט ער נישט מיט דיך א גאנצע וואך, פארוואס בלייבט ער נישט מיט דיך א גאנצע וואך? דאס איז לטובה, ווייל ביי דיך וואלט ער געקענט נפגם ווערן. די דין פון די נשמה פון אצילות איז אז זי ווערט קיינמאל נישט נפגם, ווען מען זינדיגט, וואס מיינט עס אז מען זינדיגט? דו ביסט פארלירסט עס די מדריגה, גייט עס אוועק די נשמה, אבער די נשמה אליין זינדיגט נישט, און דאס דארף א מענטש הערן, אסאך מענטשן האבן א פראבלעם, אז ער מיינט אז עס איז געווען שבת, און שפעטער איז געקומען מוצאי שבת, אדער עס איז געווען יום כיפור, עס איז געקומען מוצאי יום כיפור, און ווייסן ווען עס איז אים נאר געלונגען, און אזוי איז די סדר, אזוי ווי די חק פון די וועלט, ער ווערט צוריק א נארמאלער מענטש, יא, צוריק מאטל נאר, אזוי ווי יענער. איז יעצט. מיינט ער, אויב אזוי, דער צדיק איז נפגם געווארן, דער צדיק איז געווארן מגולגל, דער צדיק איז אריינגעגאנגען צוריק אין ימות החול, די נשמה פון צדיק, דאס איז, ער פרעגט א קשיא, אויב אזוי, קומט דאך אויס אז ס'איז בטל געווארן, דאס הייסט, איך בין נישט געווען, כ'בין געווען א צדיק, כ'בין אויס צדיק, דאס איז נאר ווען מ'טראכט די גאנצע צייט פון מיך, און ס'איז אויך נאר ווען מ'כאפט נישט. אז דער צדיק ווערט נישט בטל קיינמאל נישט, דער צדיק וואס דו ביסט געווען נעכטן, ער איז געבליבן, און אויב עס וועט קומען נעקסטע וואך נאך א שבת און מען וועט באקומען צוריק די נשמה יתירה, ער וועט צוריק קומען און מען וועט צוריק האלטן פונקט וואו מען האט געהאלטן ביי הבדלה לעצטע וואך, מען גייט נישט צוריק דארפן אנהייבן פון פריש, ווייל די טבע פון די נשמה, די טבע פון די גלגולים פון די צדיק איז אז ער ווערט קיין, ער ווערט גייט נאר אראפ, אין אנדערע ווערטער וואס דער אריז"ל זאגט ביי א עיבור פון א נשמה, ווען א מענטש באקומט א גלגול א עיבור פון א נשמה פון א צדיק, ער איז נאר דארט ווילאנג דו טוסט גוט, אויב ער זינדיגט וועט ער עס אוועק גיין, אבער ער גייט נישט זינדיגען מיט דיך, ער קען נישט נפגם ווערן, ער קען נישט ווערן ערגער. סאו ס'איז דא אזא מין טריק וואס הייסט די נשמה פון די צדיקים, ס'הייסט די נשמות פון שבת, וואס זיי זענען נאר קרוב לשכר, זיי האבן בכלל נישט קיין גלגול, וואס דארף בכלל אריין גיין אין. און ער קען בכלל נישט זינדיגן, האט בכלל נישט קיין צייט צו זינדיגן, דאס הייסט מען קען זינדיגן אבער דער זינדיגן מיינט אז ער גייט אוועק גיין, אז מען גייט פארלירן די מדריגה, און די מדריגה אבער בלייבט ריין, עס דארף, אויב מען הערט אז די מדריגה איז, אן אנדערע וועג פון דאס זאגן איז, אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו אלעס מייחס זיין צו דער זיך, צו דער אני, ווילאנג מען דארף אלעס מייחס זיין צו דער אני, איז די מדריגה וואס איך האב געהאט נעכטן איז געווען מיך, יעצט איז עס נישט מיך, עס איז דאך דא, מיך איז דאך איינס, מען, אזוי קען מען עס קוקן זיך אן, עס איז דאך דא איין מיך, אדער איז די אמת די שבת'דיגע, אדער איז די אמת די וואכעדיגע, אה, מסתם די וואכעדיגע איז די אמת.

נישט דו ביסט געווען א צדיק און ביסט געווארן א רשע, עס איז געווען דא א צדיק, יעצט איז ער אהיים געגאנגען, פארוואס איז ער אהיים געגאנגען? ווייל עס האט אנגעהויבן צו שטינקען און ער וויל נישט דא בלייבן, בסדר, דאס איז טאקע א פראבלעם, מען דארף פרובירן צו מאכן ער זאל קענען יא דא בלייבן, אבער אויב איז ער אוועק געגאנגען, אויב ער וועט צוריק קומען, מען וועט אים מפייס זיין, מען וועט אים מאכן צוריק ריין די פלאץ, ער וועט צוריק קומען, וועט ער צוריק קומען אזוי ווי ער איז, ער קען נישט נפגם ווערן, דאס איז נישט בכלל א זאך וואס ער קען נפגם ווערן, און דאס איז א צווייטע גרויסע השגה וואס דער זוהר זאגט דא וועגן די חילוק פון די גלגולים פון די צדיקים און די גלגולים פון די רשעים, מען דארף טראכטן. מער ווי אזוי מ'קען דאס קאנעקטן צו די פריערדיגע די ווארט וואס אונז האבן מסביר געווען, דאס הייסט ס'איז אוודאי מקושר אבער דאן דארף מען אויכעט פארשטיין אז די ערשטע גלגול איז אויכעט נישט א סארט עונש, ס'איז אויכעט נאר א סארט זאך וואס אונז ווילן פאררעכטן די די די ימות החול א וועג וואס ס'איז יא דא בחירה, דאס דאס דארף מען מער מדייק זיין אבער דאס איז די ענין וואס אונז האבן היינט געלערנט.